מחלה. אקעי וועלקאם. נאך איינס געוואלט זאגן. יא ס'דא א קאמפיין פאר די כולל יעדער איינער זאל אריין אריינשיקן אקעי.
די לינק איז איי פוט די לינק אן די גרופ. כ'האב געלייגט די לינק יא? כ'מיין אזוי יא. יא אקעי דאס איז נישט נישט פאר יעצט ס'איז א אנדערע שמועס. יעצט איז אזוי האלט מיר אזוי. אפאר סיפורי צדיקים, כ'האב געטראכט אז איין טאג גיי איך מאכן א שיעור ב ב יסודות הדת גייט זיין געבויט נאר אויף סיפורי צדיקים, די קשיא גייט זיין א מעשה און די תירוץ גייט זיין א מעשה, און מען דארף פארשטיין וועלכע אפיקורסות די קשיא האט געמיינט און וועלכע תירוץ, אויף יעדע זאך איז דא א מעשה, ווער ס'קען גוט חסידישע מעשות ווייסט. עכ פ היינט האב איך געזען איינער קאמפלעינט אז ס'איז געווען די יארצייט פון ר' פראפעסאר אברהם ישעי' העשל און הרב פראפעסאר אדמו ר וויאזוי דו ווילסט און ער האט איינער האט געשריבן א לכבוד די יארצייט האט איינער געזאגט ער האלט נאך אלץ עד היום האט ער נאך טענות אויף אים ווייל אים העשל האט געהאט א דזשאב אין דזשעי טי עס. זיין אפישעל פאזישן איז געווען אז ער איז א פראפעסאר אויף מחשבת ישראל, אויף דזשואיש פילאסאפי. און אפיציעל האט געהייסן אז זיין שיעור גייט זיין אויף רמב ם, אויף הרב סעדיה גאון, אויף כוזרי, אויף די יסודישע ספרים. ער זאגט דערווייל האט מען נישט געלערנט קיין איין ספר נאר העשל אליינס. ס'איז געווען א סקעם די גאנצע זאך, ער האלט נאך אלץ האלט אז ער דארף צוריק געבן די געלט. יא ס'איז געווען בעיסד. ער האט געקענט גראדע די אלע זאכן אבער ס'איז געווען א סקעם, מ'האט נישט געלערנט גארנישט נאר אים.

צום בעסטן לאחר מעשה, און קענען רופן צום בעסטן פארדעם, און פאר יעדע זאך דארף מען ברענגען מקורות און אריינקוקן אביסל, ס'העלפט אויך אז מען דארף קענען אביסל, כ'האב נישט היינט געטראפן, כ'האב יא געטראפן אבער כ'האב נישט געהאט צייט ארויסצופרינטן מקורות און זאכן, סאו איי דאנט ריעלי העוו פאר טודעי, אבער מ'וועט אנקומען צו דעם. דאס איז איין זאך. א צווייטע מעשה האב איך, ווייס איך אז די קלויזענבערגער רב זכרונו לברכה האט געזאגט, אז ביי אים, ער פלעגט דאך אויך זאגן אזא אסאך שיעורים, זייער ליב געהאט צו זאגן שיעורים, און ער האט געזאגט אז ביי אים טאר מען נישט קומען איין וואך, ווער ס'קומט איין וואך קומט ארויס אפיקורס, נישט געזאגט ממש דאס, מ'דארף קומען נעקסטע וואך, ניין, אבער ס'געזאגט לעצטע וואך, איין איין טאג איז אזוי אזוי די מצב, מארגן איז א פארקערטע צד. און עס איז נישט אזוי, נישט אזוי קלאר, נישט יעדע זאך איז, און די נמשל, וואס? יא. די נמשל פון דעם איז, אז באמת איז אזוי, אז באמת, און ווער ס'וויל הערן טיפער די נמשל קען, ס'דא א שיעור די וואך אויף, לעצטנס אויף פרדס רמונים, און די צווייטע שיעור דארט אין די אנהייב אויף ענגליש האב איך גערעדט וועגן דעם נקודה, אן די קלויזנבורגער רב'ס מעשה, אפשר האב איך עס יא דערמאנט, כ'געדענק נישט, אבער מער בעומק. אבער עס איז דא אין דעם א עכטע א עכטע נקודה, און די עכטע נקודה איז אז ס'נעמט זייער אסאך צייט און און און נערוון און גיין אהין און אהער אויסצופיגערען זאכן וואס זענען אמת'דיגע טיפע זאכן, איידעלע זאכן, יסודות'דיגע זאכן, און זייער אסאך מאל דארף מען מדגיש זיין איין. כדי ארויסצוהאבן א קשיא דארף מען דאך גוט ארויסהאבן די קשיא, כדי ארויסצוהאבן א תירוץ דארף מען גוט ארויסהאבן די תירוץ, און עס איז טאקע א סתירה, מען קען נישט, עס איז זייער שווער אויף איינמאל צו זאגן אלעס, נאר די אייבערשטער האט געקענט זאגן בדיבור אחד שמור וזכור, איך קען נישט, און אסאך מענטשן עקספעקטן אז זייער רבי זאל קענען, פארשטייסט? דו זאגסט א שיעור, פארוואס נישט באווארנט דאס? איך האב נישט באווארנט דאס ווייל דו האסט נישט געהערט, דאס איז צו טיף צולייגן, מען דארף זיך קענען זאגן עפעס איין זאך קלאר, דאס איז נאך א נאך א מעשה, א דריטע מעשה וואס איז בקשר צו דעם, איז געווען די חתם סופר. רבי שמעון סופר איז געווען א שטיקל חכם, זיין זון, קראקעווער רב, און עס איז געווען א מעשה אז ער האט געפרעגט, ער פלעגט זיך, ער פלעגט שמועסן אמאל מיט די אויפגעקלערטע חברה זעט אויס, און איינמאל האט ער געזאגט, נאכגעזאגט פאר זיין טאטע א קשיא וואס ער געהערט פון איינעם, עפעס א גוטע קשיא זעט אויס געווען, און די טאטע האט נישט געענפערט. קענסט די מעשה. און אפאר טאג שפעטער האט ער אים געזאגט, קום כ'וועל דיר זאגן די תירוץ, און זאגט א תירוץ פארענטפערט געווארן די קשיא ממש כלא די הוי'. און פרעגט אים וואס, אז דו ווייסט יא די תירוץ פארוואס זאגסטו מיר נישט. האט ער געזאגט איך האב געוואלט אויסלערנען אז מען שטארבט נישט פון א קשיא, נישט ממש די לשון אבער מען קען האבן א קשיא אויך. די וועלט מיינט אז דאס איז א מעשה וועגן אמונה פשוטה. מען דארף נישט אלעמאל גלייך מיט א קשיא, מען דארף גלייבן אן פרעגן קשיא. אבער די טייטש פון די מעשה פונקט פארקערט. דאס איז א אנטי אמונה פשוטה מעשה, די מעשה איז לאפוקי די מעשה פון די בני יששכר, יא? מיר ווייסן די בני יששכר, אנדערע ווייסן נישט ממש די מעשה, די באבע, די חסידישע וועלט זאגט נאך אזא זאך, אז פארוואס טאר מען נישט לערנען ספרי חקירה? קשיא יא? ווייל מ'לערנט אריין מורה נבוכים מ'זעט זיך יענער האט זיך איינגערעדט אז מורה נבוכים איז א ספר שאלות ותשובות. ס'איז א שאלה. ניין, סתם מעשה, ס'מיינט נישט כפשוטו. ס'איז כ'האב א משל. זאג פאר צאנזער רב. פאר צאנזער רב?
צאנזער רב וועט נישט אויפברענגען מורה נבוכים. אז די מעשה שטימט נישט. אקעי. קיצור האט ער געזאגט, אבער כ'מיין כ'וועל זאגן וואס ער מיינט צו זאגן, כ'מיין ער האט געמיינט מער צו זאגן. און און מ'לערנט און מ'לערנט א קשיא, און ווען יענער וועט זיך איינשלאפן, ער האט געגעסן טשולענט פריער, און זיך איינשלאפן מיט די קשיא, בלייבן מיטן קשיא, ער וועט קיינמאל נישט אנקומען צום תירוץ, און אזוי וועט ער בלייבן א אפיקורס. און די אמת אז איך זאג די בני יששכר ווייל די בני יששכר איך זאג נישט די די דזשאוק אבער די בני יששכר אין זיינע האקעריי וועגן אמונה פשוטה זאגט אבער יא די נקודה. ממש די נקודה און ער ברענגט די חובת הלבבות'ס לשון ער דינגט זיך כמעט אויף די חובת הלבבות'ס לשון אדער ער וויל עס מפרש זיין אז די חובת הלבבות זאגט אז די ערשטע שטיקל חובת הלבבות איז אין שער היחוד שטייט מ'זאל וויסן יחוד השם צו צו ס'איז דא א גאט זאגט די חובת הלבבות ס'איז אזוי נו יעדע זאך דארף מען וויסן דארף מען וויסן צוויי זאכן אויב ס'איז דא און וואס ס'איז דא. רעדט ער צו ביי דער אייבערשטער קען מען נישט קען מען נישט וויסן וואס אבער לפחות אויב דארף מען זיכער וויסן דארף מען פרעגן אויב ס'איז דא א גאט אזוי אזוי שטייט אין חובת הלבבות און דער בעל עטרת איז געווען זייער בייז אויף דעם אז כ'האב געזאגט אויב ס'איז דא א גאט ס'הייסט ס'דא א צד אז נישט דארף טראכטן אדער יא אדער ניין יא פאר א חסידישע איד ס'דא א גאט ס'דא צוויי ס'דא איינס זירא. מען טאר דאך זאגן, טאר נישט אפילו פאר איין, זאגט דער בני יששכר, מען דארף דאך מיט א מינוט יעדע מינוט, א מינוט איז א מצוה תמידית, און וויאזוי האסטו א רעכט פאר איין מינוט צו האבן א קשיא, אזא קשיא האט דער בן עטרת, אזא פראבלעם האט דער בני יששכר געהאט מיט טראכטן, און די קשיא איז געבויט אויף א חוסר הבנה וואס מיינט טראכטן בכלל, יא? ווייל טראכטן און גלייבן איז נישט די זעלבע זאך. און גלייבן און גלייבן איז נישט די זעלבע זאך, וואס גלייבן מיינט ווייס איך שוין נישט, אבער דאס איז זיכער אז צו טראכטן אויב ס'איז דא, אויב איך בין א בעלזער און איך טראכט אפשר איז דער סאטמאר רבי גערעכט מיינט איך בין אויס בעלזער. כ'וויל דאך לערנען. פאר יענע סעקונדע, אפילו פאר יענע סעקונדע גלייב איך נישט אז סאטמאר רב איז געווען גערעכט. יא? כ'וויל דאך נאר א שאלה. ס'דא א גרויסע חילוק פון פרעגן א שאלה און גלייבן א זאך. כ'האלט אנדערע שיעורים פלעג איך זאגן, טראכטן און גלייבן איז נישט די זעלבע זאך. ס'איז טאטעלי אנדערע זאכן. מענטשן וואס גלייבן מיינט זיין משוכנע. טראכטן אז דאס איז די ריכטיגע. טראכטן אז ס'איז אמת. טראכטן וועגן דעם. קען זיין ס'וועט גורם זיין כ'זאל מיינען אז ס'איז אמת, דאס איז א אנדערע טענה. אבער די טענה צו זאגן אז די מינוט ביסטו אפיקורס איז סתם נאנסענס, ס'מיינט אז דו פארשטייסט נישט וואס מיינט טראכטן, און מיין איך אז דאס האט דאך משה פרובירט אויסצולערנען פאר זיין זון, אז טראכטן הייסט אז די קשיא איז א קשיא. יעצט פארקערט, אז דו דארפסט גלייך א תירוץ, הייסט אז דיין אמונה גייט ווערן אויס, דיין, נישט נאר דיין אמונה, דיין מחשבה. דארפסט דאך האבן, האסט דאך נישט פארשטאנען די, קענסט דאך נישט טראכטן, כדי צו קענען טראכטן דארף מען דאך וואס די ראשונים רופן חלקי הסותר, מ'דארף דאך אלעמאל קענען וויסן די צווייטע צד, דאס איז דאך די הגדרה פון טראכטן, עפעס אנדערש איז נישט די הגדרה פון טראכטן, דאס איז נישט קיין עץ הדעת טוב ורע, דאס איז די עץ החיים, דאס מיינט טראכטן, אנדערש, פארקערט איז עץ הדעת טוב ורע, ווייל דו טראכסט קיינמאל נישט, אלעס זאגסט נאר, זאגן קענסטו זאגן אין דיין קאפ, קענסט זאגן אין דיין הארץ, אבער אלץ זאגן, יא, אמרו בלבבכם, זאגט אין קאפ, איז אויך געזאגט.

און ער זאגט דארט אז אין זיין הקדמה צו קבלה אין אור נערב זאגט ער אז ער זאגט אז פון זיין אייגענע עקספיריענס, איינער זאגט אז מ'טאר נישט רעדן עקספיריענס, פון זיין אייגענע בחנתי זאגט ער, ער האט אליינס געזען, די עיקר ווען א מענטש מוטשעט זיך, וויל קענען לערנען, ער טאר נישט פארשטיין, וועט זיין אז ער וועט נישט פארשטיין, איינע פון די גרויסע טענות וואס מ'האט געהאט אויף די מקובלים דרך אגב איז געווען אז זיי מאכן אויף שווערע זאכן וואס מ'קען נישט, וואס איז שווער אריינצוגיין. ממש דאס אין די זמן יענע צייט מענטשן פון דעם פלעגן האבן די טענה, און די מקובלים האבן געברענגט ראיות אז ס'איז נישט געפערליך אויב מ'מאכט א מיסטעיק, איך גיי נישט אריין אין די. ווייל די חוקרים ווייסן דאך די תירוץ, דאס איז דאך סתם פארקערט, די מקובלים האבן שאלות, די חוקרים ווייסן אלעס. יעצט, און און די רמ"ק זאגט אז די עיקר שכר החכמה היא ההמתנה להתגלות הסודות, אזא אזא לשון זאגט ער. המתנה? שכר, המתנה, וועיטינג, די מעין טינג אויף בינג א מקובל איז וועיטינג. זיין וועיטינג ער האט א זאך ער מוטשעט זיך ער פארשטייט נישט אונזער שאלה איז א קבלה שאלה די פראסעס אבער די פראסעס פון סבלנות וואס דארף מען וואס פאר א מידה דארף מען האבן צו זיין א מקובל איין מידה סבלנות אין שם מקובל מיין איך א פארשטייער איינער וואס א בעל השגה דארף מען סבלנות ער זאגט עס נעמט אמאל יארן ער זאגט אליינס ער האט געהאט זאכן וואס האט זיך געמוטשעט אלס יונגערמאן ער האט געלערנט קבלה צען יאר שפעטער האט ער געכאפט אה. דאס איז די, דאס איז די תירוץ. אמת, ס'איז עווריטינג, עווריטינג דעטס ווערי קאמפליקעיטעד, סימפל טינגס לערנט מען. יא, יא, א נכונה. קבלה איז זיכער אזוי. קבלה איז זיכער, אקעי, ביי אים איז קבלה א טיפע סוגיא, ווייל ס'דא מענטשן וואס מיינען אז קבלה איז פשוט. שוין, איז דאס איז די נקודה וועגן דעם, צוויי וואכן האקן אונז שוין, מענטשן האבן שוין באקומען פאון קאלס פון מענטשן אז ער ווייסט שוין נישט וואס צו טון, ער גייט נישט וויסן וואו צו מאכן קידוש, און ער גייט נישט וויסן. ס'האט נישט געמיינט אזוי ערנסט יענע מענטשן, נאר אזוי ווי איך מיין נישט אזוי ערנסט אבער, אבער דארף מען וויסן אז ס'איז אלץ, ס'איז אלץ געטראכט און ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל קענען האלטן א קשיא, און די וועג וויאזוי מ'זאל מציג זיין די קשיא איז זייער א וויכטיגע וועג, מ'דארף פארשטיין אז ס'איז דא אמת'דיג דא א חסרון ידיעה אדער א חסרון, עפעס פעלט דא אין אונזער שפראך, אין אונזער לענגווידזש, אין אונזער מושגים, ווען אונז רעדן פון קדושה. און פון אלע אנדערע ווערטער וואס זענען קאנעקטעד מיט קדושה און אונז האבן נישט קיין מושג פון וואס אונז רעדן, קודם דארף מען זיין מודה על האמת, ירא שמים ודובר, קודם מודה על האמת, און מען דארף אויכעט, איינע פון די וויכטיגע זאכן וואס איך נאך זאג א סיבה, ווייל איך וויל עס זאל זיין קלאר, אז מען דארף קענען, כדי צו טראכטן קלאר, אויב מען וויל קענען טראכטן קלאר דארף מען קענען מאכן זאכן פשוט, מען דארף קענען מאכן זאכן אביסל דייכאטאמיס, אפילו מיט, אפילו אז אסאך זאכן, און קומען שפעטער איינער זאגן אז. אוודאי זענען די קשיות די דייכאטאמי הייבט זיך נישט אן, ס'איז נישט אדער אזוי אדער אזוי, איז מ'קען עס מיישב מ'קען משלב זיין אלע שיטות און עפעס א תורה'לע קאמפ אקטאפוס יא מיט אכט ס'הייסט די תורת ה תורת המחשבה איז אקטאפוס תורה, יעדע זאך שטייט אויף אכט פיס, פארשטייסט אמאל געווען דריי אבות, צוויי פיס, פיר פיס, אכט עטליעסט אכט זאכן איז אויף יעדע זאך כפול שמונה, תורת האקטאפוס מ'דארף מאכן א נייע א נייע הגדרה, און און ס'כאפט דיך אן פון דא און דו ווייסט נישט אזוי ווי דו ביסט און ביסט פארנארט.

תמנון. סאונדס מאטש בעטער. תורת התמנון, עקזעקטלי, און ס'איז טאקע מרומז תמנון, שמונה, ס'איז אלץ די ענין. שוין, און דאס איז זייער וויכטיג, און הגם, הגם אז איך בין נישט, זאג נישט, איך זאג נישט אז ס'איז נישט דא אין די ענד א וועג פון מאכן עפעס א שלום, שלום בין כל השיטות אזוי ווי עס איז דא א זייער פאפולערע מהלך היינט. איך זאג יא אז דאס איז א וועג וואס איז די אפאזיט פון טראכטן און נישט די, נישט פרא טראכט. פונקט אזוי ווי טראכטן מיינט אז מ'דארף קענען האבן א קשיא, נאך א זאך וואס טראכטן מיינט אז מ'דארף קענען ארויסהאבן קלאר, און איינע פון די גוטע זאכן וואס מ'זעט אין די ראשונים, נישט אלע ראשונים אבער די ראשונים וואס איך בין זייער פענס אין די נקודה איז, און ס'איז א חידוש ווען מענטשן לערנען רמב"ם, מענטשן לערנען אפילו רמב"ן, רמב"ן איז איינער פון די גרויסע משלבים אבער מקובלים, פריערדיגע מקובלים, איך ווייס וועלכע ספר וואס לערנען אין חובת הלבבות, צו זען זיי, ס'איז משונה'דיג סימפליסטיק. סימפליסטיק אין די סענס, נישט סימפליסטיק אז ער ווייסט ער האט נישט פארשטאנען, סימפליסטיק ווייל ער האט געהאט א געוויסע מחשבה, למשל ביי אים האט קדושה געמיינט א געוויסע זאך אדער הפשטה האט געמיינט א געוויסע זאך, און ס'האט דאס געמיינט, און ער האט ארויס גענומען אלע מסקנות וואס גייט ארויס פון דעם, ס'איז אים נישט איינגעפאלן אז ווייסט אז עס איז דא בחינות, איז נישט געווען קיין בחינות, איין זאך וואס איז נישט דא אין די ראשונים איז בחינות און מדריגות, כמעט קיינמאל נישט, און אויב ס'איז יא דא מדריגות, האבן זיי א ליסט פון די מדריגות, און קען חז"ל וואס יא יעדע זאך האט ליסטס, זיין מהלך מדריגות, אקעי זאג מיך וויפיל וויאזוי די מדריגות הייסן, וועלכע ווער ווער איז די ערשטע מדריגה וואס די חילוק פון די ערשטע מדריגה דער רמב ם האט אויך געמאכט אזעלכע ליסט מדריגות פון נבואה האט געמאכט צען מדריגות ער האט געזאגט פונקטליך וואס יעדע מדריגה איז ער האט נישט געזאגט אין אנדערע ווערטער מדריגות ביי אים איז געווען א אזוי צו זאגן זייער א וויכטיגע זאך אבער כ'מיין אז איך דזשאמפ אביסל ארויף קודם כל דארף מען דארף מען קענען זיין קלאר דארף מען קענען גלייבן אביסל טראכטן פון מחלוקת און דאס איז די זארט פון מחלוקת איז אפשר אמת אז מ'קען מאכן שלום צום סוף פון אלעס מאכן עפעס א אקטאפוס דערפון אבער דערווייל געווענליך דארף מען גיין אויף צוויי פיס. אקעי, דאס איז נארמאלע, די נארמאלע וועג, ממילא דארף מען קענען זאגן יא, ס'דא מענטשן, ס'דא א וועג פון טראכטן וואס זאגט אז קדושה ליגט נאר אין קאפ, נאר אין שכל, נאר אין מיין עבודה, ס'דא א אנדערע וועג וואס זאגט פונקט פארקערט, אז קדושה איז עפעס א מאשין וואס ס'פירט אורות פון הימל, לויט א געוויסע סדר וואס די אייבערשטער האט געמאכט, דאס זענען צוויי וועגן, יעצט קען זיין א חסידישע איד און יעדע חסידישע ספר ביי די וועי עסומט אז די ביידע זענען אמת, ווי אזוי? אקטאפוס. ביידע אמת מיט א אקטעפוס. די אקטעפוס דארף מען אביסל ארויסלאזן פון טראכטן ווייל ס'ווערט זייער צומישט, ס'איז פשוט זייער שווער צו טראכטן אזוי. די צווייטע זאך איז, איך וויל מוסיף זיין ווייל כ'האב נעכטן לעצטע וואך געזאגט אז כ'האב נישט ליב בחינות און מדריגות, און ס'מיינט נישט אז ס'איז נישט דא מדריגות אין יעדע זאך, אויף ענגליש רופט מען עס ספעקטרום, אקעי, ביי די וועי, אויב איינער וויל זאגן אויף א מאדערנע לענגוויזש מדריגות, ספעקטרום, אקעי, איטס א ספעקטרום. ס'איז נישט שווארץ און ווייס, ס'איז פורפל און פינק און נאך פורפל איז דא כ'ווייס וואס סארט א קאלער און אזוי ווייטער, גרעי. יא, יעצט לפיכך, מ'קען רעדן וועגן דעם באריכות אבער אבער כ'וויל זאגן וואס וואס איך וויל בעיקר. יעצט אוודאי איז עס, דאס איז יוספול, מ'דארף טראכטן וועלכע קאנצעפטס זענען יוספול, וועלכע וועלכע סארט וועגן פון טראכטן העלפן אונז פארשטיין און וועלכע זענען הארמפול. יעצט אויב ס'איז יוספול, אין אנדערע ווערטער אז איינער למשל אסאך מאל מוטשעט מען זיך יא זאגסט אז דאס איז רויט, דאס איז גרין, דאס איז פורפל. וואס גייט דא פאר? איך ווייס נאר פון צוויי קאלערס, מ'מאכט אמאל ס'דא פיר קאלערס. שכוח. האסט מיך געהאלפן האסט מיר געסאלווד די פראבלעם. דאס איז פארקערט פון חוסר בהירות. דאס איז אז דו האסט געמיינט אז אסאך הוקימתא'ס אז מ'לערנט מקובלים ווייל ווער ס'לערנט רש ש טוט אזעלכע הוקימתא'ס. דארף וויסן ער קומט ער טוט אזעלכע הוקימתא'ס בתור תוספת בהירות נישט בתור חסרון בהירות. יא ס'דא צוויי דינים, צוויי דינים זאגט קיינער נישט אז ס'איז בחינות. האסט געטראכט אמאל פארוואס די חסידים האבן צוויי דינים האבן בחינות און די ליטוואקעס האבן צוויי דינים? און פאר סאם ריזען צוויי דינים פארשטייט יעדער איינער און די בחינות פארשטייט קיינער נישט פארוואס? ווייל ווען מ'זאגט צוויי דינים זאגט ער דאך אלעמאל וואס די צוויי דינים זענען יא? ס'דא א דין אז מען זאל צינדן חנוכה לעכט ס'דא א דין אז די חנוכה לעכט זאל זיין געצינדן וואטעווער דעט מינס און ס'דא יא ס'דא א ברית מילה און ס'דא א דין מען זאל זיין גע'מל'עט און ס'דא אז די פריעה און און און און מען פארשטייט און מען ווייסט און מען ווייסט און מען ווייסט און מען ווייסט וואס ער מיינט, האסט מיך קלאר געמאכט, און קען יעצט קען מען יעצט פארענטפערן דעם, דער רמב ם זאגט דאס, האסט גערעדט פון די ענין פון מל'ן זיך, ווען ער רעדט יענץ, גערעדט פון די ענין פון זיין גע'מל'ט, אקעי, איך פארשטיי וואס דו רעדסט. אין די חסידישע, חסידיש, סארי, סארי פאר די חסידים אז איך מאך חוזק פון זיי, אבער ביי די חסידישע וועלט ווען מען זאגט בחינות געווענטליך זאגט מען עס אין א וועג וואס וואס עס סטאפט צו טראכטן, נישט עס מאכט מאכט ווייניגער קלאר, פרעג דיך, נו וואס איז די שאלה וואס אונז פרעגן, דיין רבי איז א עכטע רבי אדער איז ער א נאכמאכער? ס'איז א בחינה, א בחינת עכט, בחינת. קענסט מיר זאגן, אדער איז ער עכט אדער איז ער פעיק, וואס איז דא צווישן? אוודאי איז דא צווישן, אוודאי די אמת איז אז מענטשן זענען קאמפליקעיטעד, און גיי ווייס, מיטוואך איז ער עכט און דאנערשטאג איז ער פעיק און פרייטאג איז ער בכלל א רשע, אלץ אלץ קען זיין, אבער יעצט קען איך נישט רעדן מיט דיך, יעצט האסטו געסטאפט די קאנווערסעישאן, ווייסטו וואס דו ווילסט זאגן אז ס'איז דא צוויי בחינות? לאמיר רעדן, דינסט ווען די רבי דאווענט ביי די קוגל ווייסט ער יא די כוונות און ביי די פערפל נישט אקעי פערפל עסט ער ווי א פרעסער און קוגל עסט ער ווי א רעבע בסדר דאס פארשטיי איך אבער דו זאגסט אז ס'איז א בחינה אונז זענען נישט אויף די מדריגה אבער אונז קענען, נו וואס מיינט דאס עס קען זיין ס'מיינט עפעס אויב ס'מיינט עפעס זאג מיך וואס עס מיינט אבער ווען מ'נוצט בחינות נישט אויף צו קלארער מאכן אויף צו מאכן ווייניגער קלאר דעמאלטס איז עס סתם דאס איז וואס איך בין קעגן דאס איז נישט דאס איז סתם קלאר צו מאכן וואס כ'האב געמיינט מיט דעם אקעי.

און רעדן אביסל וואס הייסט טאקע, און כ'וויל רעדן באופן וואס וואס ס'מאכט סענס צו מיך, וואס מאכט סענס צו ענק, אפשר עפעס אנדערש וואס שטייט אין א ספר איז אפשר עפעס אנדערש, זאכן וואס ס'מאכן סענס, סאו לאמיר לאמיר אנהייבן. כ'וועל זאגן א געוויסע, לאמיר אן לאמיך דיך ברענגען צו די דעפענישן ווי כ'וויל טראכטן וועגן. מ'קען טראכטן פון די מושג פון קדושה באופן הכי כללי, יא? וואס איז די טייטש? מ'זאגט אז די אייבערשטער שטייט אין פסוק קדוש ישראל, די אייבערשטער איז הייליג, מ'זאגט אתה קדוש, וואס איז די עברי טייטש? וואס מיינט עס? דאס איז איין שאלה און די זעלבע זאך, ס'איז דא אסאך סארט קדושה, יא ס'איז דא קדושה פון די אייבערשטער וואס ער איז הייליג, ס'איז דא קדושים תהיו כי קדוש אני, א מענטש זאל זיין הייליג, וואס מיינט זיך פירן הייליג? ס'איז א שאלה אין הלכה, אפילו א מחלוקת רמב"ן און רמב"ם, אנדערע זאכן, מ'קען טראכטן וואס איז די פארקערט פון הייליג, טומאה, אויב ס'איז פארקערט פון הייליג און אזוי ווייטער, וואס די אלע זאכן. מיינען, וואס ס'מיינט צו זיין הייליג, וואס ס'מיינט צו זיך פירן הייליג, און אזוי ווייטער, אונז האבן בדעה צו אנקומען, און אוודאי וואס אונז גייען זאגן איז תלוי אין וויאזוי מ'פארשטייט דאס, אבער כ'וויל זאגן וואס איך פארשטיי יא, און מ'וועט אנקומען אפשר אפשר למפרע, אבער דאס איז באמת א שיעור וואס מ'קען רעדן בפני עצמו, און באריכות גדול, אלע מיני שיטות און עס איז דא וועגן דעם מפרש זייער אסאך מפרשים מקורות וויאזוי זיי פארשטייען עס, אבער עס איז נישט נישט ווי איך האלט היינט פונקטליך. ווי אונז האלטן היינט איז אביסל מער מער בפרטיות, דאס זאל מען אנקומען צו די שיעור, און זאל מען אנקומען מער און אזוי אסאך מאל פון די פרט וועט מען אפשר פארשטיין די כלל. אונז האבן אונז האבן געהאלטן מער בפרטיות פון די מושג וואס הייסט קדושת זאכן, רייט? אנדערע ווערטער אונזער פראבלעם די סיבה פארוואס אונז האבן בכלל אריינגעדזשאמפט אין די זאך אונז האבן אנגעהויבן מיט א פראסאלע פראבלעם דאס הייסט וואס מיינט עס צו זאגן אז א זאך איז הייליג רייט? אנדערע ווערטער זיך צו פירן הייליג לאמיר ארויסלאזן יעצט פון די פיקטשער וואס ס'מיינט בעצם אז די אייבערשטער איז הייליג די מושג קדושה לאמיר אויך ארויסלאזן פון די פיקטשער וואטעווער יו וואנט טו עסום יא? מאך עס א וועריעבל יא? כ'ווייס ס'מיינט צו מאכן א וועריעבל מאך עס א וועריעבל די אייבערשטער הייליג מיינט מופשט הייליג מיינט זייער ספעשל הייליג מיינט זייער חשוב וואטעווער איט מינס. סייווי דארף מען קענען אזוי טראכטן מיט וועריעבלס נישט נאר פראגראמען, מעט, יא, אלגעברא יא, מאך עס א וועריעבל, די פראגראם איז געגאנגען פון דארט יא, יא יעצט לאז דאס וועריעבל וואטעווער דעט מיענס, ס'איז א שאלה דא וועגן אפשר וואס איז גרינגער וועגן וואס איז שווערער, איז שווער צו פארשטיין דארף מען פארשטיין וואס ס'מיינט אז דאס איז חל אויף א זאך יא, מ'קען זאגן אויף א מענטש, מ'קען זאגן אויף א הנהגה, מ'קען זאגן אויף א אויף א צייט, מ'קען זאגן אויף א פלאץ, מ'קען זאגן אויף א שופר, אויף א מגילה, איך ווייס וואס, זאגסט אז די אייבערשטער איז הייליג אין די סענס אז ער איז ספעשל, נו, זאגסט דאס איז אויך ספעשל, ס'האט נישט קיין שייכות דעמאלטס, צוויי זאכן, יא, למשל, צוויי ספעשל, זאכן ספעשל, מיוחד, נבדל, ער איז נבדל פאר דאס, ער איז נבדל פאר יענס, האט נישט קיין שייכות, אנדערע ווערטער, ס'נישט עכט הייליג, ס'איז זשאסט א זשאסט א שם המשותף די צוויי הייליג. ס'איז א שם השיתוף, וואס די ראשונים רופן א שם המשותף, יא? צוויי קדושות זיינען די זעלבע זאך, אדער דו זאגסט אז הייליג מיינט קאנעקטעד סאם האו מיט די אייבערשטער, יא? דאן מיינט זיך דארף מען טרעפן א וועג וויאזוי צו קאנעקטן. טאמער, יעצט מער מער ביסודיות'דיג, און דאס דאס איז די אמת'דיגע שאלה וואס איך וויל פארענטפערן די די מינוט, אפשר נאר דאס, טאמער לכאורה זאגט מען אז הייליג, צו זיין הייליג אדער צו טראכטן הייליג אדער צו זיין קאנעקטעד מיט הייליג, איז ביי דעפענישן סאמהאו קאנעקטינג עס מיט וואטעווער איז פאר יו עבודת השם, אין אדער ווארדס לייג נאך א שטיקל וועריעבל דא, וואטעווער איז עבודת השם, וואס מיינט דאס עבודת השם? טראכטן, לויט די רמב ם למשל עבודת השם מיינט טראכטן פון גאט, לויט חסידישע אידן מיינט עס פילן גאט, דאס איז די גאנצע מחלוקת רמב ם מיט חסידות, אקעי? באט דאס מיינט עבודת השם, טראכטן, פילן, טוהן, לויט ליטוואקעס, יא? עניטינג לייק דעט? יעצט, דאס איז א זאך וואס א מענטש קען טון. דאס פארשטייט יעדער איינער. א מענטש קען, איך קען אויפשטיין אינדערפרי און זיין הייליג. וואס מיינט זיין הייליג? לויט שיטת רמב ם מ'וועט זאגן, ס'מיינט. לערנען מורה נבוכים. לערנען, איך לערן, לערנען, לערנען, לערנען מורה נבוכים. לערנען טראכטן פון אלוקות. דאס הייסט הייליג. נו וואס איז א הייליגע טאג? אז מען זאגט א הייליגע טאג, א טאג וואס מען טוט דאס, א נישט הייליגע טאג, א טאג וואס מען טוט נישט דאס, די טאג האט נישט, קומט נישט דא אריין, יא? דאס איז בעצם וואס אונז פארשטייען. אין אנדערע ווערטער איז דא א פראבלעם אז וויאזוי קומט דא אריין די טאג? און די רמב ם זאגט דאך אויך אז ס'דא הייליגע טעג, יא? קען מען זאגן אז ס'איז א משל, ס'איז א היכי תמצא, מ'קען זאגן פארשידענע דוחק תירוצים, אבער ס'איז שווער. אין די מעשה ס'איז באמת אביסל שווער אפילו לויט ווי אונז טראכטן געווענטליך, לויט ווי אונז זענען צוגעוואוינט צו טראכטן איז עס שווער אפילו מיר זענען נישט קיין רמב מיסטן. אפילו אז הייליג זאגט מיינט פילן ספעשל אדער עפעס אזוי, כמעט אלעמאל גייען אונז זאגן, גייען אונז טראכטן, אז דאס איז א זאך וואס איז, אזוי ווי מיר האבן גערעדט טויזנט שיעורים צוריק, ס'איז סאבזשעקטיוו, ס'עפעס געשעט אין מיין התייחדות, אין מיין התייחסות, אין מיין רילעישאן, איך קען, ספעשעלטי איז א זאך וואס איך קען עסומען וועגן דיך, וועגן א זאך, איך קען זאגן מיין שופר איז הייליג אין די סענס אז איך פיל, איך פיל עס הייליג, אויב איך האלט זיך נישט פילן הייליג מיט דעם, וועט עס נישט זיין הייליג, שבת איז הייליג אויב איך, אויב איך בין עס מקדש, אויב, יא, פארשטייסט דאך אז מ'דארף מקדש זיין שבת, התייחסות. א סאבדזשעקטיוו זאך, רייט? אין אדער ווארדס, עס ריעלי דאזענט עקזיסט אין די, אוט אין די ווארלד, מ'האט גערעדט ס'הייסט נישט ריעל, ס'עקזיסט אין מיך, אדער אפשר צווישן מיך און די זאך איף דעט'ס א טינג, וואס מ'טוט, אפילו וואס איך טו, אויב די מעשה איז נישט קיין ריעל טינג, ווי איז עס הייליג? אין די וועג וויאזוי איך. טראכטן די וועג וויאזוי איך פיל, די וועג וויאזוי איך בין זיך מסייחס צו די זאך וואס איך טו. ווען איך עס טשולענט און איך גלייב אז עס איז הייליג דעמאלטס איז הייליג, און ווען איך עס טשולענט ליל שישי איז עס נישט הייליג, יא וואס איז די חילוק? די זאלסט שוין דינגען עס איז חילול קודש. לאמיך אויספירן. יא אין הכי נמי. דאס הייסט חילול קודש אז דו טראכסט עס נישט פאר קודש, אזוי פארשטייט מען לויט די וועג. לאמיך אויספירן די קשיא, איך וויל ענק זאגן א וועג וויאזוי מ'קען יא פארשטיין, איך דארף אנקומען. יעצט, דאס איז לכאורה וויאזוי אונז נעמען אלעמאל אן, אויב דאס מאכט נישט קיין הכנה פאר שבת, אזוי זאגן די חסידישע ספרים, יא? איך וויל מסביר זיין ס'דא א פעראדאקס אפילו אויב מ'איז חסידיש, ס'דא א פעראדאקס, רייט? אויב דו מאכסט נישט קיין הכנה פאר שבת,

האבן די אידן געזאגט אז אויב נישט איז שבת פרייטאג צונאכטס עסט מען א וועטשערע. וועטשערע טייטש סאפער אויף פויליש. איך ווייס נישט וואס. סאפער עסט מען ווען מען איז הונגעריג עסט מען סאפער. א שבת סעודה עסט מען נישט ווען מען איז הונגעריג, מען עסט מיט גרויס דביקות, מיט גרויס קדושה. איין מינוט. לאמיך לאמיך פליז. לאמיך אויספירן לאמיך אויספירן. איך בין געווען סטאק אין די משל. און דאס איז אלץ א משל צו מסביר זיין אז דא דא א פערעדאקס. קיין שום חסידיש איד וועט דיך נישט זאגן אז ער איז א רמב"ם'יסט, אז שבת איז נישט הייליג נאר אונז יו טינקינג מעיקס איט סאו, רייט? אז אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי די ר' מיילעך'ס תלמידים און ווער עס וועט מאכן שבת דינסטאג איז יעדער איינער מודה אז עס וועט נישט ארבעטן. אפשר וועט עס ארבעטן ווייל עס איז אויך עפעס א הכנה, כ'ווייס נישט, אבער עס וועט נישט ארבעטן, אזוי דארף מען לכאורה אננעמען. אבער. ווען אבער שבת אליינס דארף אויך א הכנה, יא, דו ווייסט דאך חסידישע אידן זענען, אפי' חסידות רעדט מען א גאנצע צייט פון די הכנה פון די מצוה, וויטש איז בעיסיקלי א רעשאנעל איידיע אויף מצוות, אין אנדערע ווערטער, אז דו זאגסט אז א מצוה אן א הכנה ארבעט נישט, טוט נישט אויף, ברענגט נישט צו אהבה ויראה, עס ברענגט נישט צו דביקות, עס ברענגט נישט צו וואטעווער ס'דארף טון, אין אנדערע ווערטער די מצוה איז נישט וואס ארבעט, רייט? עפעס אנדערש ארבעט די הכנה. נישט די הכנה איז גרעסער פון די מצוה, די הכנה איז עווריטינג, די מצוה איז דזשאסט א היכי תימצי מ'זאל מאכן א הכנה, איך ווייס נישט פארוואס קען מען נישט מאכן פלעין הכנות אן די מצוה. אקעי סאו פרעג מיין, איין מינוט איין מינוט איין מינוט איין מינוט פליז פליז לאמיך לערנען, ס'דא פארשידענע, איך דארף איינער קענען רעדן סטרעיט, ס'דא נאך פארשידענע חסידישע דזשאוקס ארום דעם, אבער ס'איז דא א עכטע עכטע פראבלעם וואס מ'דארף קענען ארויסהאבן, יעצט ס'איז פשוט, איך וויל זאגן אז ס'איז פשוט, לאמיר לאמיר נישט זיין קיין רמב"ם'יסטן און נישט זיין קיין אויבער חכמים און נישט זיין קיין מאדערנע מענטשן וואס גלייבן נישט בכלל אין די מושג פון קדושה און ווייסט נישט וואס עס מיינט, לאמיר זיך נישט זיין די אלע זאכן, לאמיר זיין חסידישע אידן פון די צייטן פון משה רבינו און דוד המלך, אקעי? די אלע חסידישע אידן, ווער עס וועט נאכקוקן ווי אזוי זיי רעדן וועגן דעם, ס'איז זיי אלע פשוט די צוויי זאכן ביידן ווייט צוזאמען, אוודאי כדי עס זאל קומען די אייבערשטער אויף הר סיני דארף מען וקדשתם, ביי די וועי, וואן אוו די ווערי אימפארטענט פסוקים וקדשתם, היום ומחר, וואס איז וקדשתם, דארפסט זיך הייליגן, וואס מיינט הייליגן? מיינט אל תגשו אל אשה, אפשר מיינט עס נאך זאכן. מען דארף זיך הייליגן, מען דארף טון עפעס, א הכנה, עבודה, עפעס א בירור מחשבה, עפעס א טהרה, וואטעווער, סאם קיינד אוו טהרה, כדי מען זאל קענען רעדן מיט די אייבערשטער אויף הר סיני, יא? אויב מען שטייט אין, אין לעצטע וואך פרשה שטייט של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר, ביסט א אדמת קודש, דארפסט אויסטון די שיך, וואס טוט אויסטון די שיך? איך ווייס נישט, עפעס איז עס. עפעס א הכנה, עפעס א כבוד, וואטעווער, יא? אקעי אקעי, קען זיין נישט, קען זיין נישט. יעצט, מצד שני, קיין איינער פון די חסידישע מענטשן גייען נישט זאגן אז עס איז נישט דא דא קיין קדושה אין דעם מקום, יא? ווען ער, אין אנדערע ווערטער, ווען ער גייט צום שבת, ווען ער גייט צום, ער מאכט זיין הכנה, ער טובל'ט זיך אין מקווה און ער זאגט, דעמאלטס קומט די אייבערשטער אויף הר סיני, ער זאגט נישט אז, אזוי ווי די רמב"ם וואלט געזאגט און זאגט אפשר, ס'דא אפשר חסידישע ספרים וואס זאגן אז מען קען מאכן הר סיני פורים נאכמיטאג אויכעט, פורים איז א גוטע משל ווייל דעמאלטס האט מען עס טאקע געמאכט, ווייל מען מאכט די הכנה קומט עס. יא, דאס איז משנה, דאס איז איינע פון די וועגן, יא, נאר ער זאגט אז ס'איז דא, סאו אייגנטליך ס'איז קיין משנה, איך וויל מיין אז דאס איז, דאס איז א פראבלעם. אבער אפילו פאר די אייגנטליך ס'איז קיין משנה, ס'איז זייער שווער צו, פאר נארמאלע מענטשן צו פארשטיין בכלל וויאזוי ס'קען זיין אז קדושה ליגט אין א זאך. אסאך זאכן קענען ליגן, לאמיר, לאמיר, לאמיר אביסל צונעמען דאס, יא, אסאך זאכן קענען ליגן אין א פלאץ, יא. אלע גשמיות'דיגע זאכן קענען ליגן אין א פלאץ, יא. מיין הויז קען זיין הייס, קען זיין קאלט, קען זיין טרוי, ס'קען זיין. נו, ס'קען זיין גרין, רויט, קען זיין אלע מיני זאכן, הויך, נידריג. איין זאך וואס ס'קען נישט, לאמיר זאגן ס'קען נישט זיין, ס'קען נישט זיין פרייליך, אקעי? לאמיר זאגן א משל, יא? איינער גייט זאגן, דאס איז א פרייליכע שטוב, פרייליכע בילדינג, אים אנקוקן א משוגענער, רייט? פארוואס איז ער א משוגענער? ס'איז ממש א הגדרה פון סייקאסיס, יא? כמעט א הגדרה פון משוגע איז דאס, יא? די די ביים האט געשמייכלט צו מיר, יא, כ'ווייס. און צו מיר האט גערעדט די וואלקן. א ביים שמייכלט נישט, רייט? מענטשן שמייכלען. ווייל מענטשן האבן עפעס אזא זאך וואס הייסט א נשמה, אדער א נפש נישט ממש א נשמה, עפעס א נפש כ'ווייס וואס קען שמייכלען, און ווען ער שמייכלט האט עס א מינינג, דער ביים שמייכלט, דו האסט דא א פיקטשער אבער ער שמייכלט נישט, ער מיינט נישט גארנישט. מ'קען עס זאגן אין א אנדערע ווארט, עס איז נישט דא מינינג, רייט? דעטס אנאדער ווארד. מינינג עקזיסטס אנלי אין פיפל. די איינציגסטע פלאץ ווי עס איז דא מינינג איז אין מענטשן. בוקס רעדן נישט צו דיר. דו קענסט יעצט ליינען די בוק, עס טוט האבן אין דיין קאפ א מינינג. א צווייטער מענטש? יא. דעמאלטס ער רעדט מיט דיר, גלייבסטו. איך האב גערעדט מיט דיר, איך האב דיר געמיינט, איך האב געהאט כוונה. איך מיין דו האסט מיך ליב. א בוק האט דיך נישט ליב. נישטא אזא זאך. איינער גייט ארום זאגן אז א בוק האט אים ליב? ער איז שוין א שטיקל מקובל, יא? א פאעט. אה, א פאעט. די זעלבע זאך, יא. א שטיקל. יא. די בוק רעדט צו מיר. ס'הייסט ס'רעדט צו דיר. די איידיעס רעדן צו דיר. אקעי. איידיעס זענען אין דיין קאפ. אבער די בוק רעדט נישט.

העפי ניו יער. אה, עס מיינט נישט מער. אקעי. ס'איז אטליעסט ווייניגער סימפל. ס'איז אטליעסט ווייניגער ווי סימפל ווי ס'זעהט אויס. אטליעסט, לאמיר, איך האב געגאנגען אביסל צו ווייט, איך האב גערעדט די קשיא אז כאילו אזא זאך קען נישט האבן מינינג. אבער איך קען אפילו, איך וואלט געזאגט א פשוטערע זאך, אז ס'קען נישט האבן מינינג וואס וואס איז אקטיוו, לאמיר רופן עס אקטיוו, אפשר דאס איז א בעסערע הגדרה פאר די מינוט, איך וויל גיין אזוי ווייט אבער לאמיר אקטיוו, יא למשל אנדערע ווערטער, מיין בענקל קען זיין איז אלעמאל פעסיוו, יא דאס איז א גוטע ווארט, רייט? מיין בענקל איז נישט הייליג, ווייל עס האט נישט קיין, נישט נאר הייליג, ס'איז נישט, ס'איז נישט גארנישט וואס דארף זיין אקטיוו, רייט? וואס איז נאך א ווארט? אקטיוו, טוהן קען נאר איך, דאס הייסט איך קען זיך אוועק זעצן אויפן בענקל און איך קען דעמאלטס זיין צופרידן און אדער נישט צופרידן אדער ברוגז אדער נישט ברוגז און אלע מין מענטשליכע מינינגפול זאכן, די בענקל קען נישט, די בענקל קען זיין דארט און אויב איך ווען איך זיץ אויף דעם טו איך עפעס דעמאלטס איך זאגן אז ווער זאגט על דרך משל איך זאגן אז דאס איז א פרייליכע בענקל ווייל ווען איך זיץ אויף די בענקל געווענליך בין איך פרייליך אבער די בענקל האט גארנישט געטוהן איך האב געטוהן, די בענקל טוט גארנישט ער איז ער איז א. בחינת נוק יא ער איז ער טוט גארנישט ער איז נאר מקבל און איך בין די איינציגסטע וואס טוט ער איז פעסיוו איך בין עקטיוו יא ער איז חומר ער טוט נישט גארנישט יא יעצט אין אנדערע ווערטער דאס איז די פשטות די הגדרה פון חומר די הגדרה פון מעטער איז זאכן וואס טוען נישט מ'קען זיי טוען אבער זיי טוען קיינמאל גארנישט אנדערע ווערטער האבן נישט קיין חיות דאס איז ריעלי וואט חי לייף מיענס לייף מיענס עקטיוויטי בפשטות יא זאכן וואס טוען יעצט ווער טוט לויט יעצט אקעי איך וויל נישט גיין צו ווייט יעצט וואס קא משמע לן איך טראכט. און איך מיין אז עס איז דא א וועג פון טראכטן, אזוי ווי איך האב געזאגט א גאנצע צייט אז אויב מען וועט נישט קענען טון די זאכן אליינס, וועט מען נישט קענען וויסן בכלל וואס יענער האט געמיינט, רייט? אין אנדערע ווערטער, אויב איינער האט קיינמאל נישט געמאכט אליינס א מצוה, קען נישט זיין אז ער פארשטייט וואס מיינט משה רבינו ווען ער האט געמאכט א מצוה. משה רבינו און די אייבערשטער, נישט קיין חילוק. יא? מען דארף קענען, פאר דעם איז דא מנהגים, פאר דעם מאכט יעדער איינער זיינע אייגענע מצוות. אויב דו קענסט אליינס מאכן א מצוה, קענסטו דיך פארשטעלן, איך זאג נישט אז איך בין משה רבינו, יא, ער קען עס אביסל בעסער פון מיר, איך קען זיך עס פארשטעלן, יא? די זעלבע זאך, ארט, פאעטרי, עניטינג, עני איינער וואס קען נישט הרב קוק זאגט ווייסט ווייסט הרב קוק זאגט אז אז אז יעדער איינער מוז איינער וואס האט נישט געשריבן זיין אייגענע מוסר ספר פארשטייט נישט קיין אנדערע מוסר ספר ס'איז א ס'איז א לשון בערך אין מוסר אביך כ'מיין און יעדער איד דארף שרייבן זיין אייגענע מוסר ספר ווייל נישט מוסר איז דאך א עס דארף דאך ארבעטן אויף אים ער דארף דאס איז עטליעסט איין פלאץ וואס מענטשן טראכטן נאך אז ס'דארף ארבעטן יא אז דו קענסט נישט אליינס אז זאגסטו נאך פארשטייסט דאך נישט נאכדעם וואס דו האסט געשריבן אליינס דעמאלטס קענסטו זאגן אה ווייסט ער האט למעשה געמאכט א בעסערע ספר איך קען לערנען פון יענעם. די זעלבע זאך מיט מיט קדושה, איך וויל זאגן קדושת חפצים. אויב ענק האבן קיינמאל נישט מקדש געווען א חפץ, איז עטס וועטס קיינמאל נישט קענען מסביר זיין וואס א ספר תורה איז הייליג און ענק. זיי זאגן עס א משל, זיי זאגן אלע תורות וואס מען גלייבט, מען גלייבן און צוזאגן אלע זאכן קען מען זאגן, אבער מען קען עס נישט פארשטיין, מען קען עס נישט איידענטיפייען מיט עס, מען קען נישט ארבעטן מיט דעם. סאו דארף מען טרעפן, מען דארף מאכן עקספערימענטס, מען דארף פרובירן צו זען אויב ס'איז מעגליך פאר מיך און דיך צו גיין אין עפעס א פלאץ און עס מאכן הייליג. וואס מיינט צו מאכן הייליג? אז די פלאץ זאל אקטיוולי זיין הייליג, נישט אז איך זאל איך זאל דארפן עפעס טון יעדע מאל איך קום אין די פלאץ, פשוט בתכלית הפשטות, לאמיר זאגן הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרתו, הקובע מקום לתפילתו, איז דאך נישט פשט, חוץ פון דעם וואס מיינט אפשר ער זאל גיין אין בית מדרש איז א אנדערע ענין, אונז זעמיר, ווי ס'איז פונקטליך וויאזוי ס'מיינט איך ווייס נישט, ס'איז דא אן איידיע אז א איד. זאל מאכן א אייגענע פלאץ פאר א פלאץ ווי צו דאווענען, יא ער האט זיין, וואס מיינט קובע מקום לתפילתו, יא די מימרא האט מען געזאגט פאר ס'געווען בתי מדרשים וואס מ'פארקויפט שטעט און דו זעהסט יא, אברהם שטייט עס נישט. יא אבער אברהם אבינו, וואס האט אברהם אבינו געהאט, אברהם אבינו האט געהאט א געצעלט, דארט אין חברון ווי עווער ס'איז געווען, ער האט געהאט עפעס א ווינקל דארט, א מקום אשר עמד שם, יא ס'איז געווען עפעס א בוים, עפעס א ווינקל דארט אין פעלד, נעבן יענע בוים פלעגט ער דאווענען, יא. און יעדן טאג פלעגט ער גיין צום זעלבן בוים, ס'איז א מאדנע בריאה, יא, איר קענט ברסלבער וואס גייען דאווענען מיט די ביימער? ס'איז דא זייער ווייניג ברסטס דא, אבער ס'איז זיכער דא זייער ווייניג וואס גלייבן אז דאס איז א קביעות מקום לתפילה. יא, ער גייט אין וואלד ביינאכט, ווייל די רבי האט געזאגט אז מ'דארף גיין אין וואלד ביינאכט, און ס'איז דא א באס שוין צו פארן, ס'איז שוין דא א גאנצע מנהג און א סדר, און, כ'האב אליינס געזען, און, און.

לאמיר זעהן, איך זאג דערווייל, די הווא אמינא. די הווא אמינא איז, איך רוב מענטשן, איך מיין אז רוב מענטשן וואס גייען, מאכן, זענען נישט מקדש קיין ביימער. עס קען אפילו זיין ס'איז א חשש עבודה זרה, אשרה, איך ווייס נישט. רוב מענטשן זאגן נישט אז ער גייט, ער גייט נישט, ער גייט, ער שפאצירט, יא, שפאצירט פארשטיי איך אז ס'איז א איידיע צו גיין אויף א שפאציר וואו ס'איז נישטא קיין סאך מענטשן און אזוי ווייטער. אבער ער גייט נישט צו טרעפן א מקום קדוש. ס'איז א גרויסע פראבלעם אין מענטשן, און שטעל זיך פאר, טראכט נאר אריין ווי פאני ס'איז, ווייל אויב ער גייט פונקט אין יענע, שפאצירט אין יענע וואלד, און פונקט טרעפט ער עפעס א קעיוו וואס איינער האט געשריבן בלויע פעינט און געשריבן פה נטמן זכריה בן אבקולס, כ'ווייס נישט, דעמאלטס איז א מקום קדוש זיך אפשטעלן, אבער אויב ער שטעלט זיך אפ ביי עפעס א בוים ווי. זעהט אים אויס עפעס עס שיינט אים עפעס דארט שטעלט ער זיך נישט אפ ווייל מ'דארף זיין א משוגענע א משוגענע פאר דעם רייט? אדער נישט נאר דעם אזוי ווי ער זאגט פארוואס שטעלט ער זיך נישט אפ אזוי שטייט דאך אין פשטות אין די גמרא ער זאל זיך אפשטעלן ס'איז א ענין אלהי אברהם בעזרו זיך אפשטעלן יעדן טאג ביים זעלבן בוים מאכן די בוים פאר א מקום תפילה וואס האט ער פון מאכן די בוים א מקום תפילה? מילא בית מדרש דארט איז דא א מנין, דארט כ'ווייס, מ'האט געבויט לשם, לשם קען מען נאך מסביר זיין על פי שכל פארוואס ס'איז עפעס א ענין צו גיין אין בית מדרש, אבער זיך גיין צו א געוויסע בוים, דאס איז נישט על פי די נארמאלע שכל וואס אונז זענען צוגעוואוינט, נאר וואס, אפשר אזוי ווי ער זאגט, און אפשר ווייניגער שכלי אבער מער שכלי. ס'זעהט אויס, און כ'מיין אז ווער ס'טרייט עס וועט זעהן אז ס'ארבעט, אדער עטליסט וויפיל ס'איז דמיון, כ'גיי נישט אריין, ס'זעהט אויס, לפחות אין מיין קאפ, כ'וועל כ'וועל מבחין זיין, אבער ס'זעט אויס אז ס'איז נישט אזוי שווער פאר א מענטש צו עקשועלי געבן פאר חפצים פאוער. אבער יו נאו אבדזשעקטיוו פאוער. אין אדער ווארדס, אוו קאורס נישט, ס'גייט נישט ארבעטן מיט פארמאכטע אויגן, נישט אבדזשעקטיוו, נישט אין א מעדזשיק וועי. אפשר יא ווייל ס'דא איידלע וועגן פון פילן, גייסט עס דארפן פילן, גייסט דארפן וויסן, אן דעת ארבעט נישט גארנישט, יא ווען די דזשאוק אין די קודש הקדשים מ'האט גארנישט געפילט דאס איז יא נאר פאר מיך, יא נאר פאר מיך, יא פאר מיך, דו ווייסט אז די כותל איז נישט הייליג פאר יאפאנע, אפשר יא, ניין ניין ניין ניין, דו זאגסט ווייל איך האב דיך געגעבן ווייל איך האב דיך געגעבן א הגדרה, ווייל איך דארף גארנישט טוהן, איך האב געטוהן איינמאל, די ערשטע מאל האב איך געטוהן, איך האב עס מקדש געווען, איך האב געגאסן, ווי מ'זאגט איך האב געגאסן אויל דארט, איך האב געזאגט הריני, הריני מקיים קביעות המקום, האועווער די קביעות מקום, אפשר וויאזוי די קביעות מקום ארבעט מיר רעדן נאכאמאל, אבער דעטס די אקטיוו פארט, דעמאלטס די ערשטע מאל דארף מען עס טון, די צווייטע מאל קומט עס שוין צו דיר. ער קומט צו דיר, ער קומט צו דיר. אלעס קען מען אריינגיין מסביר זיין אז ס'איז סאבדזשעקטיוו, אבער איך מיין אז רוב מענטשן טוען, איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, איך מיין אז רוב מענטשן טוען נישט אפילו דאס, לאמיר זאגן, לאמיר זאגן אז באמת סייענטיפיק איז אלעס, איז עס ענד סאבדזשעקטיוו, איך גיי נישט אריין אין די שאלה. איך קען אויסברייטערן די שאלה פאר א מינוט. אבער דאס איז זיכער אז די וועג וויאזוי אונז טראכטן, די וועג וויאזוי אונז פירן זיך, אונז זענען נישט מקדש קיינמאל גארנישט, אפילו נישט אבדזשעקטיוולי. אין אנדערע ווערטער, אפילו נישט אין א אופן, ווארהיי, לאמיר זאגן א משל, אקעי? און איך דארף מסביר זיין פארוואס דארף עס זיין העלפפול. לכאורה דארף עס זיין זייער העלפפול, רייט? ווייל למשל, און נאכדעם טראכטן וועגן זמן און וועגן אנדערע מיני אופנים, וועגן נוסח, וועגן אסאך זאכן. למשל, איך וועל זאגן א משל, למשל. איך האב א פראבלעם, נישט איך, דו, יעדע איינער, כ'ווייס נישט, נישט ענק, אז אז אויב איך שטעל זיך דאווענען, נאך בערך דרייסיג סעקונדעס פארגעס איך אז כ'האב זיך געשטעלט דאווענען, רייט? די קאפ איז נישט. אזוי האב איך א קאפ אין אנדערע, איך האב א טעלעפאן לאמיר זאגן, ווייסט. איך פארגעס, ביז דערווייל, כ'האב געמיינט, כ'מיין אז כ'האב זיך געשטעלט בכלל טראכטן פאליטיק, אקעי, כ'ווייס אז ס'דא אזא זאך טראכטן פאליטיק, כ'האב נישט געוואוסט.

מענטשן זענען נישט גענוג פאוערפול צו טון אלעס אויף זייער אייגענע אקטיוויטי בחירה תמידית. ס'איז זייער שווער, מענטשן זענען נישט געמאכט צו דאס טון. מענטשן זענען געמאכט צו לויפן אויף אוטא פיילעט רוב פון דער צייט. איין מאל א יאר, איין מאל א טאג, איין מאל אין א דור, אפשר איין מאל אין היסטארי, איך ווייס נישט, קען מען טון עפעס אקטיוו אין א סיגניפיקענט סענס. רוב אנדערע צייט פארט מען נאך וואס מ'טוט. ס'הייסט אויף פיזיקס הייסט עס אינערשע, רייט? ס'פארט שוין אליינס. יעצט, אין אן אין לכאורה וואלט עס געווען מורא'דיג יוספול אויב איך קען, פארוואס זאל איך נישט קענען טרעפן עפעס אנדערש עפעס אנדערש וואס איז נישט מיך, אין אנדערע ווערטער, ער גייט זאגן אז עס איז עכט אין מיין קעמיקל אין מיין מח, גייט מיך נישט אן אז עס איז א קעמיקל אין מיין מח, אבער עס איז נישט אזאך וואס איך דארף יעדע מאל אנצינדן עקסטער, עס פארט שוין אויטאמאטיש ווען איך קום, אין אנדערע ווערטער, אויב איך דאווען אין א אנדערע פלאץ דעמאלטס האב איך א פראבלעם, ווייל דארט איז נישט קיין מקום קדוש, סאו איך דארף זיך כסדר. דערמאַנען, אָבער איך האָב מקדש געווען מײַן, מײַן בוים דאָרט ערגעץ אין וואַלד, ווען איך קום צו דעם בוים, צינדט זיך אָן, סערווט מי, איז איט עקט, איט איז, איטס לײַק דעט גײ בײַ רבי שמעלקע וואָס דערמאָנט מיך, רײַט? אין אַנדערע ווערטער, ס'איז נישט קיין סײַן אויף וואָס איך דאַרף לייענען, דאָס איז זייער וויכטיק, ס'איז נישט קיין סײַן, איף איטס אַ סײַן וואָס איך דאַרף לייענען איז נישט גוט. איט העז טו בי, איט העז טו בי איזיער דען אַ סײַן, רײַט? איט העז טו עקטשעלי וואָרק, איט העז טו בי דעט איך קום דאָרט און. ס'פארט זיך אליינס די דאווענען, ס'פארט זיך אליינס, ס'געט מיך עפעס, יא, ס'איז עקטיוו, ס'האט א עקטיוו פארט, יעצט צו ס'איז פיליסאפיש, פיזיקלי איז טאקע עקטיוו, וועט מען מעיין זיין צו ס'איז יא אדער נישט, כ'דארף נישט אנקומען צו די פארט, כ'דארף נישט אריין, יא, אבער אין דעם, אין די רום האט ער אמת'דיג, האט ער אמת'דיג, ווייניגער מחשבות זרות, אויב, אויב איינער האט, דאס, דאס איז א פשוטע זאך, און ס'איז ביי די וועי, איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, יא, יא, לאמיך, לאמיך אין די פלאץ האב איך ווייניגער מחשבות זרות, און ס'איז בדוק ומנוסה. אין אנדערע ווערטער, איך זע, איך דאוון די זעלבע, איך בין נישט מער צדיק דארט, איך קען זיין, איך בין די זעלבע די זעלבע חכם דא ווי דארט, אבער דארט וויבאלד איך האב אריינגעלייגט כח, די ערשטע מאל, די צווייטע מאל, אדער ס'איז געשען בסגולה, וויאזוי ס'ארבעט, איך רעד אין א מינוט, אבער סאמהאו האב איך געמאכט די מקום תפילה, יעצט ס'דאווענט זיך בעסער אין די פלאץ. אבער די דאווענט זיך בעסער איז נאר א סימן, ס'הייסט דאס איז די תפקיד, די שימוש, די פוינט פון די קדושה איז אז ס'זאל זיך דאווענען בעסער, אבער ס'דאווענט זיך טאקע בעסער, ס'איז נישט אז איך דאווען, איך דאווען בעסער, אויב איך דאווען בעסער איז דאך מיין אילו כ'האב מיך גארנישט אויפגעטון מיט מיין מקום תפילה, אין די מקום דאווענט זיך בעסער, און דאס איז א זאך וואס איז דועבל, ס'איז נישט אזוי שווער, און ס'קען זיין ס'דא פסיכאלאגישע הסברים פארוואס ס'ארבעט, צו נישט, צו ס'איז יא טאקע דא מהלכים וואס קומען, ס'גייט מיך נישט אן יעצט צו וויאזוי ס'ארבעט, למעלה מדרך הטבע למטה מדרך הטבע דאס איז נישט די נושא, אבער די נושא איז אז ס'ארבעט. און מען קען, און מען קען מענטשן וואס פרעקטיסן אזעלכע זאכן, ביי די וועי מען קען עס טון אין די, מען קען אריין גיין זייער טיף אין אנדערע מאדנע, מען קען טאקע משוגע ווערן אויב מען טוט עס צו גוט, איך רעד נישט פון דעם, און דעם איך מאך, איך האף ס'איז קיינער נישט דא סקיזעפרעניק וואס האט די פראבלעם, אויב איינער איז יא זאל ער עס נישט טון, אבער מען קען, מען קען, א מענטש קען געבן פאוער, געבן עידזשענסי פאר עפעס אנדערש, דאס איז א חלק פון, ס'איז פארט פון די עידזשענסי פון א מענטש, עס איז, לאמיר זאגן עס הייבט זיך אן פון די מענטש, לאמיר שוין זאגן, אבער ס'איז חלק, א חלק פון די קיט, א חלק פון די זאך וואס הייסט מענטש, איז אז איך קען יא זאגן פאר די בוים ער זאל שמייכלען צו מיר. איך האב אים געזאגט, איך האב נעכטן געזאגט און יעדן טאג שמייכלט ער. און ער איז א בוים, ער איז א מאשין, ער איז נישט אזוי ווי מיך וואס האט מוחין דקטנות, ער איז אלעמאל מוחין דגדלות. מאשין די גוטע זאך, און ביי די וועי וועגן דעם מיין איך, איך מיין אז די ערשטע קדושה איז קדושת מקום, ווייל זמן איז דאך א פראבלעם, זמן קען ארבעטן אבער ביי זמן אלעמאל דארף איך ווארטן עס זאל אנקומען אזוי ווייטער מקום איז זייער דיפיינד און זייער פשוט'ע וועג ס'איז אויך א וועג ווי רוב מענטשן מאוסט אוו אווער, די וועי אין וויטש ווי טינק איז ספעישעל טינק איך גיי נישט אריין אין דעם זייער א יסודות'דיגע זאך צייט אויך אבער אין אביסל אנדערש אבער א פלאץ ווען מ'גייט אין די פלאץ ארבעט עס ווערן די תפילות נתקבל פלעין ס'איז תפילות נתקבל עס דאווענט זיך בעסער צו ס'איז נתקבל מסתמא מ'דאווענט בעסער ווערט עס נתקבל און אזוי ווייטער אבער דאס איז דאס איז קדושת מקום און יעצט יעצט.

אינטערעסאנטע זאך, אזוי למשל איינער געט א קמיה, קמיה איז דאך אזא סארט זאך, יא? איטס נאט קרעיזי. יא, א קמיה איז דאך אזא סארט זאך, איינער איז מקדש געווען עפעס א זאך און עס סופאוזעדלי ווארקס, יא? האט יענער, יענער, מ'האט געטראפן אן אלטע ספר קמיה, זאגט ער, מען זעט עס גראדע, קמיות האבן אן עקספיירעישן דעיט, אלע קמיות, ס'ארבעט נישט אויף אייביג. איי, ס'איז דאך א קמיה, דארף עס ארבעטן, ווייסט, ביי אנטיביאטיקס, ס'גייט נישט, אפשר האט עס אויך אן עקספיירעישן דעיט. אבער בעצם דארף עס ארבעטן, א קמיה ארבעט נישט אויף אייביג, פארוואס? ווייל א מענטש, ס'איז אמת. איז עקספייערט. די כח וואס ער האט אריינגעלייגט אין דארט איז לימיטעד, א מענטש קען מאכן לימיטעד קדושה. ביי די וועי, אברהם אבינו, איך ווייס ווער, דוד המלך, ווער ס'האט געמאכט מקום המקדש, זיי האבן געהאט א שטארקע בעטערי, ס'ארבעט פאר אפאר טויזנט יאר, ס'האט, ס'גייט אויך נישט ארבעטן לנצח נצחים. אבער ער האט געהאט א גוטן טשארדזש, ס'ארבעט זייער לאנג. יא, מחלוקת ווי גוט זיין טשארדזשער איז געווען. ס'ארבעט דארט אויך נישט. יא, איין מינוט, איין מינוט. לאמיר הערן די מעשה. זיכער ארבעט עס. זיכער ארבעט עס.

איינס איז בעסער פון צווייטן, איין וועג אז אויב כ'מאך עס בכוונה, יא, גייט זוכן א גוטן פלאץ, א גוטן שטח, דא גייט זיין א מקום קדוש, מען גייט דארט לייגן, צינדן לעכט, און וואטעווער יו טינק האסט טו בי דאן טו מעיק סאמטינג הייליג, דאס איז איין וועג, ס'דא א בעסערע וועג, די בעסערע וועג איז, און מען זעט די וועגן אין חומש זייער אסאך מאל, אויב איינמאל איז די דאווענען געלונגען ביי א געוויסע בוים, גייט מען צוריק צום יענעם זעלבן בוים נאכאמאל, און די וועג איז בעסער פארוואס? ווייל שוין לכתחילה.

דער אין זה כי אם בית אלקים, איך מיין ס'איז לוינט זיך ענדערש צו זאגן אז ס'איז די פלאץ האט עס געמאכט, וואס פארוואס האב איך וואס האב איך פון זאגן אז די פלאץ האט עס געמאכט? נע קוק אין די נעקסטע פסוק, איך וועל צוריק קומען דא, יא ושבתי, איך וועל צוריק קומען, ס'וועט מיך אפווארטן, די פלאץ העט מיך אפווארטן, די אלהים, די אנכי האל בית אל האט טאקע אפגעווארט, האל בית אל האט אמאל געווארט אויפן פלאץ, יא נישט נישט מיטגעקומען, מיטגעקומען עפעס בבחינת מלאכים שליחים אבער נישט נישט אים, סארי איך האב געזאגט די ווארט בבחינת, אבער נישט מיטגעקומען, ער איז געבליבן דארט. און מען קען צוריק קומען, און עס איז דאך א מורא'דיגע מעלה דאס, ווייל אמאל קדושת מקום ווארט דיך אפ, און אינסטעד פון זאגן איך דארף תשובה טון, דארף נישט תשובה טון, מען דארף נאר גיין צוריק צום פלאץ. אויב איז גארנישט עקטיוו וואס געשעט צווישן מיר? וואס? אויב איז גארנישט עקטיוו כאילו איך האב עפעס געטון. ס'שטייט יא, האט דער רבי ר' בונים געזאגט, האט דער רבי ר' בונים געזאגט אז מען זאגט אין סליחות, מי שענה לאברהם אבינו הוא יעננו, מי שענה לשאול בן רביו הוא יעננו, און אזוי ווייטער, דער זאגט ער ווייסט נישט וואס מען דארף זאגן די סליחות, ער האט א אייגענע, מי שענה לבונים בכך וכך, ווען איך האב געדאווענט איז מיר געלונגען הוא יענני, מי שענה לכך וכך הוא יענני, איך האב מיין אייגענע מי שענה. ער זאגט דאך א פשוטע זאך, וואס זאגט מי שענה? מי שענה איז קדושת אבות, יא, אזוי איז קדושת, קדושת, אזוי ווי די אייבערשטער כשם שענית לאברהם אבינו, ענפער מיך אויך, ס'הייסט שוין דא עפעס א.

עס מיינט נישט איך געדענק, יא, עס מיינט אז אזוי ווי די חסידישע ספרים זאגן אז איך ריגעדענק, רייט? ביי די וועי אלל זכרון ווארקס לייק דעט, יו נעווער רימעמבער וואט וואס, יו אלויס אינווענט, יו אלויס דרימינג ווען יו, די מח וואס חלומ'ט איז די זעלבע מח וואס געדענקט, אבער איך געדענק יעצט, און ממילא איך קען כאילו, אזוי ווי חסידישע האבן אמאל געזאגט, איך בין ממשיך פון דעם, פון וואס איז דעמאלטס געווען.

וואס האט ער געטון? שפעטער האט ער גענומען א פעדער, עס איז אפגעשריבן, מען זאל זאגן אויף מארגן, יא? וואס הייסט, אויב, אויב, מען דארף דאך פארשטיין, דאס איז אביסל אנטי די איידיע פון התבודדות ווי מען לערנט עס היינט אין די ניו יארק, מען דארף זיין ספאנטעניעס, וואס האב איך נעכטן תפילה? ספאנטעניעס איז נישט קיין, נישט נאר א גוטע זאך, ספאנטעניעס האט א ריזיגע חסרון, ספאנטעניעס איז נאט ריקריעטעבל, רייט? ספאנטעניעס איז, דארף מען יעדע מאל מאכן ניי, רוב מאל בין איך מיד און מוחין דקטנות, כ'מיין דעטס די נארמאל, די דיפאלט סטעיט אוו מענקיינד איז מוחין דקטנות, רייט? און דאס איז א גרויסע צרה, און זאגן, אז מענטשן זאגן, אזוי ווי ער פרעגט, ער דארף יעדן טאג די זעלבע נוסח, יא? ס'ווערט, מאכט עס ערגער. אבער די אמת איז, אויב מ'האט, וואלט, אויב די נוסח וואלט טאקע געווען הייליג, אדער אויב ס'האט אליינס, אויב ס'האט די בעטעריס זענען נאך פריש, די נוסח וואס אונז האבן איז שוין אויסגעגאנגען אסאך בעטערי איז א פראבלעם. אבער בעצם די סיבה פארוואס מ'זאגט די נוסח, איז ווייל ס'איז געמאכט מיט גוטע בעטעריס. ס'איז געמאכט אז דאס קען. פירן דיין כוונה, ס'איז נישט געמאכט אז דארפסט אריין קוועטשן כוונה אין א נוסח וואס שטימט נישט, דאס איז טאקע א פראבלעם ווייל ס'איז שוין די בעטערי איז שוין האט אריינגעלייגט די פלאס און די מיינוס פון די בעטערי ס'איז דא אסאך פראבלעמס פארוואס ס'דארף נישט ארבעטן, אבער בעצם אויב איינער אויב איינער טוט אזוי ווי ר' נחמן האט געזאגט, מען דאווענט און ס'איז געמאכט, א גוטן שטיקל, א גוטן נוסח. טייטש אז דער נוסח האט געווארן א גוטע כלי, האט האט גוט ארטיקולערט וואס ער וויל זאגן. פארשטייט זיך א תקופה שפעטער וויל ער עפעס אנדערש זאגן, אבער יענע תקופה, יענע יענע פראבלעם וואס ער האט, יענע נקודה. יעצט איז עס א הייליגע נוסח, יעצט דארף ער שוין נישט אליינס טראכטן, ער דארף נישט האבן די אינספירעישן נאכאמאל, ער קען האבן די זעלבע אינספירעישן פון נעכטן. ענק ווייסן אז אלע זינגערס זאגן מיט כוונה זייער ניגונים ביי יעדע נאכט ביים זעלבן קאנצערט. אמאל איינגעפאלן, ער שפילט, ער שפילט נישט, ער מיינט עס ערנסט, ווען ער וויינט אז זיין זיין מיידל האט אים אפגעלאזט, ער וויינט טאקע, איי זי איז שוין לאנג געשטארבן, ער האט שוין דריי מיידלעך געהאט זייט דעמאלטס, אבער דאס איז געווען א גוטע בעט, ס'איז אריינגעגאנגען, די די פילינג איז טאקע אריינגעגאנגען, עס איז עכט אריינגעגאנגען, עס איז נתקדש געווארן, בקדושת הפילינג, בקדושת ה, אפשר איז בטומאה, איך ווייס נישט, עס איז אריינגעגאנגען.

און כ'האב אנגעהויבן מיט א קשיא אז ס'ארבעט נישט. קדושה איז א זאך וואס איך דארף יעדן מאל טון פון די פריש. כ'מיין ניין, ס'ארבעט יא. ס'ארבעט גאנץ גוט אז א ניגון ווערט אנגעקלעבט מיט קדושה, און חפצים ווערן אנגעקלעבט אז יעדע מאל ער זעט דעם רעבינ'ס שטעקן דערמאנט ער זיך פון רעבן און וואטעווער. ס'האט די חפץ. אין אנדער ווארט, איט דאזנט העוו טו דו הימסעלף. דאס איז די גאנצע וואס איך האב אויפגעטון. כ'האב נישט געזאגט אז ס'איז טאקע שדים אדער נישט. ס'קען זיין, איך וויל נאר זאגן, און ס'קען אויך זיין אין דיין קאפ. אזויווי איינער האט א מגיד, אבער וואס איז די אויפטו פון די מגיד? די מגיד האט א ריזיגע אויפטו. אז ער האט געדארפט אליין זאגן מוסר. ער איז אויפגעשטאנען ביינאכט, האט ער געהערט איינער רעדט צו אים. לאמיר זאגן ס'געווען אין זיין קאפ די רעדן, ס'גייט מיך נישט אן, אבער ס'איז זייער העלפפול, ס'איז זייער העלפפול ווייל ער האט נישט געדארפט יעדן טאג לערנען מוסר נאכאמאל. ס'איז נישט קיין חילוק ווי ער האט זיך עס אימעדזשינט, ס'איז קיין נפקא מינה. די מגיד איז סובקאנטשעס. די מגיד איז סאך פשוט'ער, ס'איז אזוי ווי איינער זאגט איים פלייאינג היי, ס'איז אזא עקספרעשן געווען אין יענע צייט. אקעי, כ'גיי נישט אריין, כ'גיי נישט אריין, ניין, ניין, איך בין נישט, איך בין נישט פשוט צו עקספרעשן, איך ווייס נישט וואס איז געווען דארט, איך זאג א איידיע.

ס'ארבעט, ס'איז אקטיוו, נישט אז ס'איז א פעסיוו רימיינדער, רייט? ס'איז אקטיוו רימיינדער, ער דערמאנט דיך. וויאזוי דערמאנט ער דיך? ווייל דו האסט געמאכט די ציצית, האסטו געהאט כוונה. היינטיגע ציצית ארבעט נישט, אבער ווען ס'וואלט געדארפט ארבעטן יא. אנדערע זאכן אפשר ארבעטן, איך ווייס נישט. ס'איז נישט קיין זאך וואס איז מעדזשיק, וואס ווער ס'טוט עס אן, מ'דארף אריינלייגן אין דעם, וועגן דעם ווייסט און און און אמאל פלעגט זיין א מנהג אז מ'פלעגט רופן א רבי צו מקדש זיין א נייע בית החיים, א נייע שול, מ'דארף איינער וואס פארשטייט וויאזוי מ'איז מקדש, פארוואס? קומט אן דאך, ווייסט? זיי גלייבן אז ער ווייל ער קען עס טון, איך קען נישט, יעדער איינער קען. זיכער נישט פאר א פאר א גאנצע ציבור, מ'דארף זיין מ'דארף זיין זייער מוכשר אין דעם, ס'דא ס'דא א כושר אין דעם, ס'איז נישט סתם ווען מ'זאגט ווען מ'זאגט קדושה, וועגן דעם זאג איך קדושה וואס מסורה, יא עס הייסט ס'שוין דא א מסורה אז דא איז דא איז הייליג, דעטס דעטס דעטס די האול איידיע אוו קדושה אז ס'שוין דא א מסורה, דאס הייסט ס'דא קדושה וואס איך מאך אליינס, און ס'איז סתם מסתמא אזויווי. אדער ר' יהודה החסיד'ס צוואות פאר זיינע אייניקלעך זאלן נישט הייסן יהודה יא? עפעס אז גענוג גענוג ער איז גענוג פאוערפול אז זיינע אייניקלעך זאלן אים פאלגן. אויב דו הייסט יעקב אבינו עפעס אז ביסטו גענוג פאוערפול אז אלע אידן זאלן דיך פאלגן אויף וויפיל דו ביסט. אויב דו אויב דו אויב דו טרעפסט א אלטן ספר אז ס'שטייט איז אויך גוט. אז עס געהאלט עס איז מער ווי ווי דו מאכסט אליינס אבער ס'איז די זעלבע די זעלבע זאך די זעלבע עקט. האבן זיי געטון, זיי האבן גענומען א חיצוניות'דיגע זאך, א זאך וואס איז אוטסייד דיך, און ס'ארבעט נאר ביים זיין אוטסייד, נישט אז זאגן אז ס'איז סאבדזשעקטיוו, ווייל דעמאלטס רואינט מען די גאנצע זאך. עס קען זיין יעצט אז ווילסט פרעגן סייענטיפיק וויאזוי ס'ארבעט, כ'מיין ס'איז נישט אזוי וויכטיג צו וויסן וויאזוי ס'ארבעט, אפשר איז עס וויכטיג אבער נישט, אבער קודם דארף מען עס טון. דאס וואס ס'ארבעט, לאמיר זאגן, כ'ווייס נישט אויב ס'איז אמת, אבער לאמיר שוין זאגן אז ס'ארבעט סאבדזשעקטיוולי, וויטש איז דזשאסט מעטאפיזיקל דזשאדזשמענט, רייט? לאמיר זאגן, למאי נפקא מינה. קודם זאל מען זען ס'זאל ארבעטן, און ביזדערווייל על פי רוב ארבעט עס נישט ווייל מ'טוט עס נישט, אין אנדערע ווערטער מ'דארף טאקע כוונה, מ'דארף טאקע מקדש זיין זאכן מיט כוונה, מ'קען נישט, דאזענט ווייל אונז אונז זענען צומישט, אונז זענען אונז זענען סקיזאפרעניק, אדער איז עס מעדזשיק, גלייבט מען מ'גייט עס געשעט אליינס, ער גייט צום כותל און ער דאווענט כ'ווייס וואס עס העלפט בעסער, אדער איז דארף מען עס דארף מען עס באמת דארף איך אלעס אליינס טון.